הייב מיר אן בעזרת השם יתברך נאכאמאל שס ברוב רחמיו וחסדיו. שקויעך שקויעך אייבישטער אז איך האב זוכה געווען, איך האב זוכה געווען אז מען האט מיר מזכה געווען אז איך קען נאכאמאל פארלערנען שס, און צו מיר פארלערנען די מסכת, פרובירן צו פארלערנען וואס שנעלער, זאגט די הייליגע משנה, מאימתי קורין את שמע בערבין פון ווען קען מען ליינען קריאת שמע ביינאכט? משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן, פון ווען דער כהן קען גיין עסן תרומה, זאגט רש י א כהן וואס ווערט טמא און ער גייט אין מקווה דארף ווארטן די זון זאל אונטערגיין און דעמאלטס ווען ס'קומט די צייט עסט ער. והגיע עתם לאכול בתרומה, דעמאלטס קען מען ליינען קריאת שמע, עד סוף האשמורה הראשונה, די נאכט איז איינגעטיילט אין דרייען זאגט רש י, לאמיר זאגן פון זעקסע ביז זעקסע איז זעקסע, צענע, צווייע, און צוריק זעקסע, איז צען א זייגער, עד סוף האשמורה הראשונה, דברי ר' אליעזר. ווייל ר' אליעזר האלט, שטייט אין די תורה מען דארף ליינען קריאת שמע בשכבך ובקומך, בשכבך קען טייטשן ווען דו שלאפסט, בשכבך קען טייטשן ווען דו לייגסט זיך. ר' אליעזר האלט בשכבך טייטשט ווען דו לייגסט זיך. ווען דו לייגסט זיך איז פון זעקסע ביז צענע לייגט מען זיך. פארדעם לייגט מען זיך נישט און נאכדעם שלאפט מען שוין. וחכמים אומרים עד חצות, מיר זעען אין די גמרא וואס די עד חצות איז. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר, ער האלט בשכבך מיינט ווען דו שלאפסט. סאו ביז צופרי שלאפט א מענטש קען מען ליינען קריאת שמע א גאנצע נאכט. פארציילט די הייליגע משנה מעשה מן המעשה ובאו בניו מבית המשתה, רבן גמליאל'ס קינדער זענען אהיימגעקומען פון א חתונה שפעט, אמרו לו האבן געזאגט צו זייער טאטן לא קרינו את שמע, מיר האבן נישט געליינט קיין קריאת שמע, אמר להם אם לא עלה עמוד השחר אויב איז נאכנישט אויפגעשיינט די מארגן שטערן חייבים אתם לקרות דארפט איר ליינען קריאת שמע. ולא זו בלבד, נישט נאר דא זאג איך אז אפילו די חכמים זאגן ביז חצות ציט זיך עס ביז אינדערפרי, ולא זו בלבד אמרו, נישט נאר דא איז געזאגט געווארן די הלכה, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, ווי די חכמים זאגן חצות מצותן עד שיעלה עמוד השחר, ווייל חצות איז נישט קיין שום זמן אויף קיין שום זאך וואס די רבנן זאגן. חצות, ביי די גוים ווערט עי עם חצות, וואס איז חצות? חצות איז נישט קיין זמן, ווייסט נישט ווי די תורה זאגט חצות. איז הקטר חלבים ואיברים, אז מ'דארף דעמפען די אלע חלבים און אברים פון א קרבן, שטייט ביז חצות, אויך איז אבער מצותן עד שיעלה עמוד השחר, ס'קען גיין ביז צופרי. אדער וכל הנאכלים אלע קרבנות וואס ליום אחד מ'קען עסן איין טאג. איז אויך מצוותן עד שיעלה עמוד השחר ס'ענדיגט זיך נישט ביי חצות אה איז מען פרעגן אם כן למה אמרו חכמים עד חצות פארוואס זאגן די חכמים ביז חצות ווייל להרחיק אדם מן העבירה ווען א מענטש טראכט איך האב דאך צייט ביז צו פרי עט ער זיך לייגן שלאפן ער זאגט איך וועל זיך זיכער אויפשטיין פארטאגס און עט עט נאך די טרויער וואס האט נישט געליינט קיין קרישמע שטעלט זיך די גמרא א מורא'דיגע קשיא ס'הייבט זיך אן פון ווען ליינט מען קרישמע זאג מיך קודם אז מען דארף ליינען קרישמע, נאכדעם וועסטו מיך זאגן די הלכות פון קרישמע. תנא היכא קאי, ווי גייט ארויף די תנא דקתני מאימתי, אז ער זאגט מיך פון ווען ליינט מען קרישמע? איין קשיא, ותו איז נאך שווער, מאי שנא דתני בערבית ברישא, וואס הייבסטו אן מיט ביינאכט? ליתני דשחרית ברישא, הייב אן קודם אינדערפרי. די תוספות איז עס מסביר, וואס עפעס אינדערפרי בעסער, קוק אונטן, ווייל איך זעה דאך די תורה, ווען די תורה דארף מאכן קודם דעם תמיד של שחר,

אימת, פון ווען קען מען ליינען קרישמע פון ביינאכט? ענטפערט ער משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, פון ווען דער כהן נאכדעם וואס ער איז טמא געווארן איז געגאנגען אין מקווה און ער הייבט אן עסן תרומה ביינאכט, האבן מיר מיט דעם שוין פארענטפערט אויך די צווייטע קשיא, פארוואס קודם הייבט עס אן פון ביינאכט? ווייל דער פסוק איז בשכבך ובקומך. איבעית אימא אדער קען איך דיר ענטפערן א צווייטע תירוץ אויף די צווייטע קשיא? פארוואס קודם ביינאכט, יליף מברייתו של עולם, קוק וויאזוי האט די אייבערשטער באשאפן די וועלט, דכתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, א אידישע טאג הייבט זיך אן ביינאכט, און צופרי הייבט ער אן מיט קרישמע של ערבית, נו, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אין סיפא, סיפא דקתני, שפעטער גייט שטיין אין די משנה, צופרי בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, צופרי ווען מען ליינט קרישמע מאכט מען קודם צוויי ברכות יוצר המאורות מיט אהבה רבה און נאכדעם גואל ישראל ובערב ביינאכט מברך שתיים לפניה צוויי ברכות פאר קרישמע ושתיים לאחריה, איז דאך אויך אזוי אויב זאגסטו אז א אידישע טאג הייבט זיך אן פון ביינאכט ליתני דערבית ברישא ענפערט די גמרא צוריק תנא פתח בערבית מען הייבט אן ביינאכט אזוי ווי א טאג הייבט זיך אן והדר תני בשחר. עד דקאי בשחרית אז מען רעדט שוין פון שחרית, פריש מילי דשחרית ענדיגט ער אלע זאכן פון שחרית, און והדר נאכדעם פריש מילי דערבית גייט ער צוריק צו ערבית. איז פארשטייען מיר שוין קודם ווי ער גייט ארויף. יעצט לאמיר זעהן וואס ענטפערסטו. פון ווען ליינט מען קרישמע? פון ווען דער כהן גייט עסן תרומה. איז דא וואס זיי נעמען אראפ די ווארט אמר מר? איז דא וואס זאגן מען קען יא זאגן אמר מר אויף א משנה?

וויל נישט לאזן הערן מילצע אגב אויך קום אשמע און וויל מיר לאזן הערן נאך א חידוש כהנא מיין מיט כוח לב טרימל די ווענט טאקע עס דער כהן טרימל משאן סעס א כוכבן פון ווען די שטערן פון ווען זיי קומען נאך זיי זו קום אשמע און וויל די טאקע לאזן הערן די חידוש די טענה די קאפור לוי מעקווע ס'דו געוויסע טעמעס משל א זב, אדער נו, א נידה, א זבה, א יולדת, לאמיר זאגן א כהנת, א פרוי, איז נישט גענוג פלעין מען גייט אין מקווה, מען דארף נאך דעם אכטן טאג, נאכדעם וואס מען ענדיגט ציילן, מען גייט אין מקווה, נעקסטן טאג גיין ברענגען א כפרה, כדי צו קענען עסן קדשים. אבער וואס איז מיט תרומה? דאס וויל די תנא לאזן הערן, תרומה דארף מען נישט ווארטן אויף די אכטע טאג נאכדעם וואס מען ברענגט די קרבנות, נאכאמאל, ס'איז דא געוויסע טומאות וואס נאכדעם וואס מען ציילט און מען גייט אין מקווה קען מען נאכאלץ נישט אריינגיין אין בית המקדש און עסן קדשים, בכל קודש לא תגע ואל המקדש ביז מען דארף מען דארף ברענגען דעם קרבן. ני, תרומה? ניין. דאס וויל זאגן מאימתי קורין שמע בערבית, פון ווען קען מען ליינען קריאת שמע ביינאכט? ני. פון ווען דער כהן עסט תרומה. סאו קודם זעה איך אז ס'מיינט ביינאכט. סאו די תרומה, די ערבית זאגט מיך ווען מען קען עסן תרומה. תרומה דארף וואס? ס'קומט נישט אריין תרומה, אבער איך וויל דאך, איך קען דאך לאזן הערן אויף איינמאל צוויי הלכות. וואס הייסט? איך ווייס אז מען דארף מערב. איך וואלט דיר געקענט זאגן, אז תרומה קען מען אויך נאר עסן צו פרי, כדתניא, קוק אריין א שיינע ברייתא. שטייט אין די תורה, ובא השמש וטהר. פשטות, די טייטש, אין די טייטש דהאי, די ובא השמש, די זון וועט אונטערגיין וטהר.

און ס'וועט ווערן לויטער די טאג, ס'וועט שוין שוין נישט זיין טאג, ס'וועט זיין זויבער פון טאג, דאס טייטש ביינאכט ואחר יאכל מן הקדשים אדער ובא השמש די אכטע טאג וועט אויפשיינען די זון וטהר רעדט מען צום מענטש און דו וועסט גיין יעצט אין בית המקדש ברענגען א קרבן און ואחר יאכל מן הקדשים סאו אינעווייניג ובא השמש וטהר ביאת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה מ'דארף נישט ווארטן אויפן אכטן טאג צו קענען עסן תרומה, פרעגט די ברייתא וממאי דהאי ובא השמש מיינט ביאת השמש, און והאי וטהר רעדט מען פונעם טאג טהר יומא אז ס'וועט ווערן קלאר פון טאג, דילמא ביאת אורו היא, אפשר מיינט ער צו זאגן ביאת אורו, זאגט רש"י דף בית עמוד בית שיאור השמש ביום השמיני, ובא השמש איז ער וועט אויפשיינען, און ומאי וטהר רעדט מען צום מענטש, טהר גברא, זאגט רשי, די ערשטע רשי, ויטהר האיש עצמו בהבאת קרבנותיו ואחר יאכל. אמר רבה בר רב שילא, ניין, אם כן לימא קרא, אז דו רעדסט צום מענטש איז נישט וטהר, ויטהר, דארפסטו זאגן גיי, ובא השמש, די זון וועט אויפשיינען, און יעצט זיי מוחל ויטהר, און דו גיי יעצט בית המקדש ברענגען, זאגט רשי אם כן דהאי קרא וטהר לשון ציווי,

זיי האבן נישט געהאט די תירוץ, ובעו לה מיבעיא האבן זיי געהאט די זעלבע קשיא, האי ובא השמש ביאת שמשו הוא, ומאי וטהר, רעדט מען פונעם טאג טהר יומא, ס'איז געווארן אויס טאג און מ'קען שוין עסן תרומה ביינאכט, או דילמא ביאת אורו הוא, ס'מיינט צו זאגן, שלמה, אז די זון וועט אויפשיינען ומאי וטהר, טהר גברא, והדר פשטו לה מברייתא, באלד האמיר א ברייתא, מדקתני בברייתא, מאימתי קורין שמע בערבית. משא כ קיין חזל ער שטימע לדבר פיר ברייט אויס ווען ער דאס טעסט א כחוב שמע מנה איז געדרינגען בי א שם שוי אז מיין ווען דער זענען צו גיין האט עס א כחוב אין מיי וועט ער טו ער יום אבער מאט איך פארשטיין נישט ווי ווי ווייסט דער טאקע דעיס ווי ווייסט דער ברייט שטימע לדבר וואס דער רייט אין דער ברייט וואס גייט

גענומען מיין אלטע גמרא וואס כ'האב שוין געשריבן פאר זיבן יאר צוריק, האבן די נעמען גרייט, מ'האבן אסאך שיטות פון ווען מ'קען ליינען קריאת שמע, אונז האבן געהאט אין די משנה אמר מר משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן, פון ווען קען מען ליינען קריאת שמע? וואלטסט קענען מאכן א קאפי פון דעם? פון ווען פון ווען קען מען ליינען קריאת שמע שייע? איינס צוויי דריי ווער געדענקט? משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן, ביז ווען? ביז ווען האבן מיר שוין א מחלוקת? אבער פון ווען האמיר נאכנישט קיין מחלוקת? פרעגט די גמרא ורמינהו איך'ל דיר א סתירה פרעגן מאימתי קורין את שמע בערבין משהעני נכנס לאכול פתו במלח, פון ווען א ארעמאן גייט עסן סאפער? א ארעמאן? זאגט רש י, עסט געווענליך פריער, זאגט רש י משהעני שאין לו נר להדליק בסעודתו, ער האט נישט קיין לעכט, ער קען נישט עסן סאפער ווען די גאנצע וועלט עסט סאפער ווען ס'ווערט נאכט, ער עסט שוין נאכטמאל אביסל פריער ווען ס'איז נאך אביסל לעכטיג. א ביז ווען קען מען ליינען קריאת שמע עד שעה שעומד לפטר מתוך סעודתו? איז דאס איז זיכער סיפא ודאי פליגא אמתניתין, דאס איז זיכער אז די סיפא קריגט אויף די משנה. עס קריגט אויף די משנה, די משנה האט דאך דריי שיטות. נאך א שיטה, א פערדע שיטה. דא איז דאך קלאר אז ס'קומט צו נאך א שיטה ביז ווען. די שאלה איז נאר צו פון ווען גייט דא ווערן א מחלוקת צו ס'בלייבט מיט איין שיטה. רישא מי לימא פליגא אמתניתין, צו זאג איך אז די רישא קריגט אויף די משנה זאגט די גמרא לא. פארוואס דארף איך זאגן אז ס'איז א מחלוקת? איך קען זאגן עני וכהן חד שיעורא הוא. ווען גייט עסן דער עני נאכטמאל? ווען דער כהן עסט תרומה. די זעלבע צייט. סאו שטימט עס. אמאל נייט, ס'קען נישט זיין. וואס? ס'איז פריער יא, מענטשן עסן נישט סאפער גלייך ביי צאת הכוכבים, מענטשן עסן אביסל שפעטער, ער עסט שוין דעמאלטס ביי צאת הכוכבים. פרעגט די גמרא ורמינהו, איך וועל ברענגען דא א ברייתא, מאימתי מתחילין לקרות קריאת שמע בערבית, משעה, מיר האבן דריי ברייתות, האלט קאפ, די ערשטע ברייתא איז, עני נכנס לאכול פתו במלח, צווייטע ברייתא, א מחלוקת ר' מאיר וחכמים, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פתן בערבי שבתות דברי ר' מאיר. א מענטש עסט פרייטאג צונאכטס אויך אביסל פריער ווי א גאנצע וואך, ווייל ווען ער קומט אהיים א גאנצע וואך דארף ער נאך גיין צושטעלן זיין נאכטמאל. פרייטאג צונאכטס ווען ער קומט אהיים איז עס שוין גרייט פון ערב שבת, אזוי זאגט רש"י, ערבי שבתות ממהרין לסעודה שהכל מוכן. דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאין לאכול בתרומתן, פון ווען דער כהן מעג עסן תרומה סימן לדבר צאת הכוכבים פירט די ברייתא אויס ואף על פי שאין ראיה לדבר כ'האב נישט קיין קלארע ראיה זאגט רש"י אז די טאג ענדיגט זיך צאת הכוכבים אבער זכר לדבר האב איך א שטיקל ראיה שנאמר ווען נחמיה איז געגאנגען בויען דעם צווייטן בית המקדש שטייט ואנחנו עושים במלאכה אונז בויען מיר די בית המקדש און ס'איז געווען די גוים האבן דעמאלטס געוואלט שטערן צו בויען די בית המקדש האט מען געדארפט אוועקשטעלן א האלבע עולם וואטשן וחצים מחזיקים ברמחים, א האלבע עולם פון כלל ישראל איז געשטאנען מיט שווערדן, אז די שונאים זאלן נישט קומען צוווארפן די בית המקדש, מעלות השחר פון די עלות עד צאת הכוכבים, ביז די שטערנס גייען ארויס. ואומר איך האב נאך א זכר לדבר, והיו לנו הלילה משמר, ביינאכט האט מען געדארפט היטן, והיום מלאכה. מאי ואומר, וואו זעה איך פון דעם צווייטן פסוק אז ס'איז א זכר לדבר אז צאת הכוכבים וכי תימא וועסט וועלן זאגן פון די ערשטע פסוק אליינס האב איך נאך נישט קיין ראיה אז טאג ענדיגט זיך צאת הכוכבים, קען זיין טאג ענדיגט זיך ב ב ב ווען די זון גייט אונטער. מען האט נאר אריינגעארבעט מער, אזוי ווי א מענטש בויט א ביזנעס בלייבט ער לענגער אין די ביזנעס, אפשר וכי תימא מכי ערבא שמשא ליליא אין הכי נמי ווען די זון גייט אונטער ביי די שקיעה איז שוין נאכט, נאר פשוט דארט ואינהו דמחשכי וואס זיי האבן געארבעט ביזן צאת ומקדמי זענען אויפגעשטאנען פינעם עלות, פשוט ווייל זיי האבן זיי האבן געארבעט אין טאג, אנגעפאנגען פריער און געענדיגט פריער, העלאו? די פסוק מעלות השחר עד צאת הכוכבים מיינט דאך נישט טאג, איז תא שמע והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. זאגסטו בייטאג האט מען געארבעט און פריער זאגסטו מען האט געארבעט פון עלות ביז צאת זעה איך אז צאת ענדיגט זיך דעם טאג סא האמיר דא א מחלוקת ר' מאיר מיט די חכמים פון ווען מען קען ליינען קריאת שמע ר' מאיר זאגט פון ווען מען עסט ערב שבת חכמים זאגן פון ווען דער כהן עסט קא סלקא דעתך יעצט אין די הוה אמינא האט די גמרא געלערנט די ברייתא די גמרא פארשטאנען אז א עני בני אדם דער ארעמאן ווען ער עסט סאפער און מענטשן ווען זיי עסן ערב שבת א ארעמאן א גאנצע וואך מיט מיט מיט אלע מענטשן ערב שבת איז חד שיעורא נינהו ואי אמרת אויב זאגסטו מיר אזוי פריער אז נעמסט אריין די ערשטע ברייתא הלו פון רב חנינא וואס די ערשטע ברייתא זאג איך אז וואס קריגט נישט מיט די משנה סא עני וכהן חד שיעורא איז דאך חכמים היינו ר' מאיר קוק אויף די טשארט קוק דא אויב בני אדם ערב שבת איז פונקט ווי א עני

שוין, ס'איז גאר נישט, ס'איז נישט געפערליך, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט עפעס א סתירה, נאר כ'וואלט וויסן צו יעדער האלט אזוי אדער נישט, זאגט די גמרא לא, איך וועל ענדערש זאגן עני וכהן חד שיעורא הוא, ועני ובני אדם לאו חד שיעורא הוא. זייער פיין, סאו עני וכהן די ערשטע ברייתא, עני עסט. נאכטמאל א גאנצע וואך ווען דער כהן עסט, יא? ווען מענטשן עסן ערב שבת, דאס איז א אנדערע זמן, דא קומט אויס ר' מאיר מיט די חכמים קריגן זיך, אבער די ערשטע ברייתא מיט די משנה איז גוט. פרעגט די גמרא ועני וכהן חד שיעורא הוא, ס'קען נישט זיין, ורמינהי, דא קומט אריין אסאך שיטות, לאמיר זען. מאימתי מתחילין לקרות שמע בערבית, ס'א דריטע ברייתא וואס איז דא, מיר גייען מיט דא מיט פינף שיטות. משעה שקידש היום בערבי שבתות דברי ר' לעזער. ר' לעזער האלט פין ביין השמשות, פין ווען מען מאכט שבת, אביסל פאר נאכט, פין ביין השמשות. ר' שיע אומר, משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתן, ר' שיע האלט אז וואס? פין ווען דער כהן גייט עסן תרומה. ר' שיע דאס די חכמים פין די משנה, און די חכמים פין די פריערדיגע ברייתא. ר' מאיר אומר, משעה שהכהנים טובלין לאכול בתרומתן, פין ווען דער כהן גייט אין מקווה, ער גייט דאך נאך פאר נאכט, ער גייט נאך בייטאג. און דאס איז אויף ר' מאיר? די גמרא פרעגט באלד א סתירה פון ר' מאיר אויף ר' מאיר. לאז עס איבער באלד, יא? דאס איז דף ג' עמוד א', וואס מ'זאגט. ווייטער, אבער א קשיא, אמר לו רבי יהודה, והלא כהנים מבעוד יום הם טובלין, וויאזוי קען זיין מ'ליינט קריאת שמע, קריאת שמע שטייט ובשכבך, ווען מען ווען ווען ווען ס'ווערט נאכט. און ווי איז מ'גייט דאך נאך אין מקווה, מ'וועט זען באלד וואס האט אים געענטפערט. א פערדע שיטה רב חנינא אומר, משעה שעני נכנס לאכול פתו במלח. אה. ר' חנינא דאס איז די ערשטע ברייתא וואס אונז האמיר געהאט היינט, יא? ר' אחאי, ואמרי לה ר' אחא, אומר, משעה שרוב בני אדם נכנסין להסב, פון ווען רוב מענטשן גייען עסן, האמיר דא פינף שיטות. די לעצטע איז א נייע שיטה? אה? יא.

ניין, די גמרא גייט יעצט פרעגן ווער ס'איז פריער ווער ס'איז שפעטער, נאכדעם וועט מען עס צאמנעמען. הי מינייהו מאוחר, ווער איז שפעטער, דער עני אדער דער כהן? זאגט די גמרא מסתברא דעני מאוחר, אז דער עני עסט שפעטער, ווייל ווייל דאי אמרת דעני מוקדם איז דאך ווייטער רבי חנינא היינו רבי אליעזר איז דאך ווייטער די זעלבע שיטה. אלא לאו שמע מינה דעני מאוחר שמע מינה. לאמיר גיין לפי סדר, רבי אליעזר האלט. משקידש היום דאס איז שוין בין השמשות. ר' מאיר האלט פון ווען מ'גייט אין מקווה. דאס איז לכאורה קודם בין השמשות, אבער מ'דארף קודם גיין ווייטער די גמרא. ווייל רבי יהודה האט דאך אים זייער גוט געפרעגט. רבי יהודה פרעגט אים וואס הייסט? מ'גייט דאך אין מקווה בייטאג. סאו וויאזוי קען מען דעמאלטס ליינען קריאת שמע? פרעגט די גמרא אמר מר. מ'האט פריער געהאט אין די ברייתא אמר לו רבי יהודה והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים, כהנים גייען דאך אין מקווה מבעוד יום. ניט װעט ער קײן מאָל אײַך פֿרעגן, װעט ער אײנעם נו, שפּיר קאמר ליה ר' יהודה לר' מאיר, האָט דאָך אים זײער גוט געענטפֿערט. ור' מאיר, הכי קאמר ליה, מי סבֿרתּ דאנא אַבין-השמשות דידך קא אמינא. דו מײנסט, איך רעד פֿון דײַן בין-השמשות, װאָס קומט אױס, אַז איך װײס בײַ די שקיעה, װען ס'איז נאָך געהעריק טאָג? אנא אַבין-השמשות, אַבין-השמשות דרבי יוסי קא אמינא. און צו רחל, ס'איז מרומז שפּעטער אין מסכת ברכות, אַז רבי יוסי האַלט, דאמר רבי יוסי, בין-השמשות איז כּהרף-עין. זה נכנס וזה יוצא. נישט א לאנגע בין השמשות ווי אונז האמיר. א א א א בלינק מיט די אויגן פארדעם. סאו קומט אויס, ואי אפשר לעמוד עליו קומט אויס אז מ'זאל גיין צו א סדר. ר' אליעזר האלט, משקידש היום, ס'טייטש, פון ווען ס'ווערט שבת דאס איז בין השמשות. ר' מאיר האלט קודם בין השמשות פון ר' יוסי. דאס איז שפעטער. דאס איז א א א בלינק מיט די אויג פאר רבינו תם. ר' יהושע זאגט. ביי רבינו תם, צאת הכוכבים, רב חנינא זאגט ווען דער ארעמאן עסט, און רב אחא זאגט ווען מענטשן עסן, שוין פינף שיטות אין ווען, אבער ס'איז לכאורה א סתירה, קשיא דר' מאיר אדר' מאיר, דף ג' מסכת ברכות, מ'האט אנגעפאנגען ש"ס, מ'האלט שוין דף ג', קשיא דר' מאיר אדר' מאיר, דו זאגסט אז וואס ר' מאיר זאגט אין די צווייטע ברייתא, פון ווען דער כהן, פון ווען מענטשן עסן ערב שבת, און דא זאגט ר' מאיר פון ווען מ'גייט אין מקווה, דער כהן גייט אין מקווה, רש"י אויבן, לעיל אמר משעה שבני אדם נכנסין לאכול פתן בערבי שבתות, והוא שיעור מאוחר משל כהן, דא זאגט ער משעת טבילה, ענטפערט די גמרא תרי תנאי אליבא דר' מאיר, קומט צו נאך א שיטה, האבן מיר שוין זעקס שיטות. ניין ניין. וואס?

פרעגט די גמרא, קשיא דר' אליעזר אדר' אליעזר, איך מיין זיכער דו גייסט מיר עס פרעגן מנחם. וואס שטייט אין די משנה? מאימתי קורין את שמע בערבית. משעה עד דברי סאו די גמרא פארשטאנען די דברי ר' לייב ציט זיך פון אנפאנג משנה איינער זאגט קוים נישט מה הבעיה דאס איז נישט קיין גוטע לעכט דער בוסן ביז אויף מאל שוין די דברי ר' לייב אין דו זאגט ר' לייב אין די ברייטע פון ווען דאס מיט נישט נישט קידע שיין אדער קען איך ענטפערן טרייט אן אויל אין ר' לייב די בוי זיין מיין רייש די אנפאנג פון די משנה לאו ר' לייב רי איינער זאגט קוים נישט מה הבעיה מישו שקאר אין דו זאגט לעכט דער בוסן די דברי

נאך דעם פליגער רבון לאגן ביי חצות דער קריג איז זיך ארום וואס האט בשאך בחו ראש ראש א וויכטיגע ראש דער בלעדער דור איז בשאך בחו ווען זמן האט חול איז חיב איז נאך דעם האלכע לישקע ווען מען גייט צו לייגן שלאפן אין ברבון דור צו קאזן מאן שחיב קאל אליין א וואס איך האט צאט מוס איך זיין שפעטער אין די גמורה אבער מאכט דאס יא אין דעם גמרי לעסט דאס יא אבער זוי איך געווען צו לערן א דף גמור אין קארגע 20 מינוט דארף גיין שרייען אין די גאסן ווען מענטשן זאלן דאס וויסן מען קען לערנען א דף גמרא אין צוואנציג מינוט שכוח הייליגע באשעפער אז מען איז זוכה נאכאמאל אנצוהייבן ש"ס און דער ווייב ווען די וואלט עס ווען אויפגעכאפט וואלט מען געקענט ווען ארויסגעבן פאר נאך מענטשן דער מוס מיר דער רבי האט אמאל רבי האט א מזל אלע שלימזלים דרייען געלאַזט בעטן, אָבער זיי ווילן, זיי ווילן עס מיטהאַלטן, זיי ווילן עס מיטהאַלטן. אַ דף גמרא צוואַנציק מינוט אין יידיש, נישטאָ כמעט. שנעל, איינס, צוויי, דריי. אָבער אַ מורא'דיגע התחזקות וואָס מ'נעמט אַרויס פון די היינטיגע שיעור, ויהי ערב ויהי בוקר. אזוי גייט ברייתו של עולם, קודם איז טונקל נאכדעם ווערט לעכטיג, מוהרא"ש ברענגט עס אין אשר בנחל. תנא יליף נו וואס איז די לשון דא, וואס די לשון דא? פארלוירן, איך ווייס נישט ווי דאס שטייט. הא? יליף מברייתו של עולם, ברישא חשוכא והדר נהורא, קודם איז טונקל און נאכדעם איז לעכטיג, קודם איז נאכט און פלוצלינג גייט ווערן צופרי. אייבערשטער זאל העלפן זאל מען זוכה זיין צו קענען לערנען יעדן טאג א דף גמרא, און עס אריינברענגען אין די קינדער, עס אריינברענגען אין די תלמידים, די מלמדים זאלן עס אריינברענגען אין די תלמידים, און אפילו די פיצעלע קינדער פון דריי יאר צו רעדן פון א דף גמרא, דאס טוט אונז פטר'ן פון אלע שלעכטס.